יעצט וויל איך ענק מאכן פאר איך קום נאך צו, איך האלט נאך נישט ביי די שיטות, איך האף אז די טאג וועט גיין אביסל שטייטער היינט, ווייל ס'גייט צו שנעל, איך האף מען וועל אנקומען, יעצט די צווייטע זאך איז זייער א וויכטיגע זאך. די צווייטע זאך איז זייער א וויכטיגע זאך, מען דארף קענען אויסרעכענען וויפיל א שיעור מקווה איז, ס'איז א פשוטע מאטעמאטישער חשבון, איך וויל יעדן איינעם אויסלערנען. ס'איז דא א זאך וואס דאס הייסט א פלאר. זעסט די פלאר? א רצפה. ווען איך וויל וויסן וויפיל פלאץ כ'האב דא, מעסט איך פון דא ביז דארט, כ'מעסט פון דא ביז דא, און דעמאלטס מ' כפול ע ווייס איך וויפיל פלאץ כ'האב דא. כ'ווייס אבער נישט וויפיל לופט כ'האב דא. אדער מיט אנדערע ווערטער אז איך וויל לייגן א מזגן וויפיל. נפח. א נפח דאס איז עס. וויפיל מוז איך אנקיהלן אלעס? און די זעלבע אז איך וויל דאס אנפילן מיט וואסער, איך ווייס גארנישט. איז דאס צו וויסן מאכט מען נאכאמאל כפול די הייעך. וואס? כ'הער נישט. יא. מ'מעסט אזוי. דא, דא, דא, דא, דא, און דא, און דא, און דא.

איז עס איז געווען איינער א גרויסער פרעזידענט און זיין פיס איז געווען אזוי לאנג האט מען גענומען זיין פיס און מען האט געמאכט צוועלף אינטשעס איז א פיס אלעס איז געבויעט אויף משוגע דא אין לאנד איז דא די מעטריק סיסטעם וואס דאס איז שוין טויזענטער יאר אלט און עס איז געבויעט אויף א מילימעטער נאכדעם קומט צען מילימעטער איז א צענטימעטער און נאכדעם נאכדעם איז דא די מעטער, נאכדעם איז דא די מעטער. יעצט ארבעט עס אזוי, ווען דו קומסט צו צו א מקווה, איז געווענטליך יעדע מקווה איז פיר עקעדיג, ס'איז דא היינט די מאדערענע מקווה זענען שוין רינדיג, ווייל זיי טענה'ן די ענדזשענירן אז א מקווה איז רינדיג האלט זיך עס בעסער, פונקט ווי א דאך וואס איז רינדיג אזוי ווי אין מאה שערים האלט זיך עס, פארוואס? ווייל ס'האט נישט ווי איינצופאלן, ס'אלעס זיי טענה'ן אז א רינדיגע מקווה איז שטערקער. איך מאך עס נישט ווייל אין שמלה שטייט אזוי, און דער של"ה הקדוש ברענגט אויך אזוי, ס'האט אין דעם גרויסע סודות, איך מאך עס נישט, איך בין נישט משנה. למעשה וויאזוי מען רעכנט א רונדיגע, ס'איז א שווערע חשבון, איך גיי נישט יעצט אריין דערין. וואס וואס יא יא ביי שלמה המלך דארט מיט די דאס יא יא די גמרא ניין.
ריכטיג און ס'איז ביי שלמה המלך אויך ס'איז אין עירובין.
יא יא
כמה אה דאס איז דער וועג וויאזוי די גמרא רעכנט וויפיל ס'איז מער א עיגול פון א מרובע מיט א ריבוע אבער איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם אונז האמיר שוין היינט פונקטליכע מאטעמאטישע עקוועישאנס. עניוועי, יעצט וואס אונז האמיר אנגענומען איז א שיעור מקווה איז א קוב מעטער, ס'טייטש עס זאל זיין פון דא ביז דא איין מעטער. טויזנט ליטער. אה. דאס איז די, באלד וועל איך צוקומען צו דעם און דאס. ביי ענק איז זייער גרינג, ווייל ווען איך גיי צו א מקווה, איך גיי כסדר דא אויף מקווה'ס יעצט, דארף איך גארנישט טון, כ'האב מיר געקויפט אן ענקעריגן מעטער, כ'האב עס אפילו דא געקויפט, איך נוץ עס נישט אינדערהיים קיינמאל. און די גוטסקייט דערפון איז אז די נפח איז די זעלבע נאר אבער נאר ביי וואסער נישט ביי אויל ס'איז דא זאכן וואס איז שווערער ביי אויל ביי וואסער איז א קוב מעטער אז איינער זאגט מיר ער האט א קוב מעטער זאג איך אים האסטו טויזענט ליטער א מטר מרובע א מטר מעוקב, נישט מעוקב, מרובע איז אזוי מעוקב.
דא האסטו א מטר, דא האסטו א מטר, און דא האסטו א מטר. דאס האט א מכיל פון טויזנט ליטער. איך דארף קיינמאל אונז ביי אונז אין אמעריקע. איך זעה אזוינפיל אינטשעס אזוינפיל און אזוינפיל, מוז איך עס נאכדעם איבערדרייען וויפיל כ'האב דארטן וואסער. דא דארף איך גארנישט טון וועגן דעם, כ'האב אפילו נישט דא מיין זאך, כ'האב עס אין די קאר, ווייל דא. די פונקט אויב די ליטער מיט די מעטער שטימט. א ליטער איז א קוב, א ליטער איז א קוב וואסער, און א קוב וואסער איז. טויזנט ליטער. ניין דאס איז ווען ס'איז ווען ס'איז דאס, אבער איך רעד ווען דו האסט א קוב איין קוב, נישט א מעטער קוב, א א א א צענטימעטער, פארשטייסט? אלעס גייט אזוי, א מ ד זאג אדער א ליטער, איז פארשטייסט וויאזוי דאס ארבעט, ס'איז א מחיה, מען קען ממש, איך האב אפילו נישט מיין, איך גיי ארום קוקן מקווה, זע ס'איז פארדזשאוועט שוין פון אפאר טעג. א צענטימעטער איז דאס?

א מעטער און א מעטער און אויך א מעטער. יא אבער דאס איז זייער גוט דא ווייל אז ס'געפעלט מיר נישט נעם איך דאס און איך וויש עס אפ אבער וואס טוסטו ווען די מקווה איז שוין געגאסן און וואס טוסטו אז ס'איז געווארן זייער לאנג און זייער שמאל יעצט די. אה דעס זאג איך דיר אבער דא הייבט זיך שוין אן פראבלעם ס'איז דא א דין פון מים מרודדים דער רא"ה דער רא"ה מיטן רשב"א.

זעכציק סענטימעטער. זעכציק סענטי? געזונטערהייט וויאזוי דו ווילסט, איך האב נישט קיין טענות צו דעם. אבער ס'מוז זיין מינימום עס זאל זיך קענען טובל'ן. סטייטש אזוי, ווען א מענטש שטרעקט זיך אויס אויף דער ערד און די דאס מוז קענען אים צודעקן אלעס. יא. שוין. יעצט קומט אויס אז דו גייסט צו א מקווה און דו זעסט ס'האט ווייניגער וויפיל דו האלטסט ס'איז אן אמה, ס'איז מיר נישט קיין חילוק וויפיל, איך זאג דיר נאר סתם א כלל. דארפסטו וויסן אז דא שפילסטו דיך ארום אין א מחלוקת. פונעם רא"ה מיטן רשב"א. דאס אלעס. יעצט לאמיר גיין נאך א טריט ווייטער. יעצט הערט אויס א מעשה. וואס? כ'הער נישט. אוי איך האב שוין געטראפן אפאר אזאלכע.

עס איז זייער וויכטיג. יעצט, כ'האב יעצט געטראפן א מקווה דא אין לאנד וואס איז געווען צוואנציג, פערציג צענטימעטער, ווייסט וואס הייסט פערציג צענטימעטער? אזוי קליין. איין וואנט, פון איין וואנט ביז די צווייטע וואנט אריינגעשטופט א בור, אבי געשטופט, פערציג צענטימעטער. יעצט, דא קענסט זיך א מענטש טובל'ען, שפילט נישט קיין ראלע, דאס בין איך דיר יעצט מסביר, דאס וועסטו דיך אויסלערנען, ס'קען. די רא"ה זאגט, וואס זאגט די רא"ה? די רא"ה זאגט, וואס כובש בו חבילי קש און חבילי עצים, לייג אריין שטיינער און ביינער, אה, איך מיין לייג אריין שיוון, זאגט די רא"ה אז ג' לוגין וועט פסל'ן אויב ס'איז נישט ראוי לטבילה. יעצט איך וויל דיך פרעגן א זאך, ס'א חילוק צו דו קענסט דיך נישט טובל'ן אויף די פלאר צו דו קענסט דיך נישט טובל'ן אין די ווענט, איך האב נישט געקענט אריינגיין דארט.
דו כאפסט נישט? נישט ליגענדיג, כ'האב נישט געקענט אריינגיין. ס'קען זיין הויעך הונדערט מעטער. איך האב נישט געקענט אריינגיין. זאג איך דעם רב, אויב איך קען נישט אריינגיין, און איך הייס א אדם בינוני, זאגט דער רב, ניין דו ביסט א גראבער. זאג איך אים, פיין. אבער אז איך קען נישט אריין גיין איז עס א פראבלעם? דאס איז א מחלוקת די רא"ה מיט מיטן רשב"א, איך גיי נישט אריין יעצט, איך האב אוועק געוואקט, איך האב געזאגט דעם רב, גיסן א מקווה אינדרויסן. רבי איד, רבי איד, וועגן דעם האב איך דיך געפרעגט פאר כ'האב אנגעהויבן, וויפיל הייסט אמה אל אמה ברום ג' האט איר מיר געזאגט זעכציג, יא? איר האט מיר געזאגט זעכציג? נאכאמאל, איז, וואס איז די פראבלעם דא? וואס?
יא, אבער דאס מיינט אז טאמער קענסטו אבער נישט אריינגיין, איך האב דארט נישט געקענט אריינגיין. איך זאג איך האב פראבירט, איך האב געוואלט, איך האב דאך געוואלט באקוקן צו ס'איז טרוקן אונטן אויכעט. איך האב געזאגט דעם רב אז איך קען נישט דא אריינגיין, בין איך נישט דא. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כינוש. אה, ווייל דיין, דיין, וויאזוי דו האסט דאך אלץ געטראכט איז אז עס שפרייט זיך אויס אויף דער ערד, ס'קומט נאר אן אזוינפיל. דארפסט קענען אריינגיין, דארפסט זיך קענען טובל'ען. כינוש, וואס? אזוי האסטו געמיינט, ווייל דו האסט אריינגערעדט דו האסט אריינגערעדט אז דער רא"ה רעדט אז ס'איז א גרויסע מקווה, נאר וואס? ס'נאר אריינגעגאנגען אביסל ווייניג וואסער. רבי, ניין, איך זאג אז יעדע זייט מוז האבן אמה על אמה ברום ג', דאס וואס איך בין מסביר. דאס איז די, ניין ניין, די מינימום איז די אמה. די אמה מוז זיין. די אמה אויפן ברייטן. מיט אנדערע ווערטער, ווען דו האסט געלערנט דעם רא"ה. איין מינוט, איין מינוט, לאמיך אים ענטפערן. ווען דו האסט ווען דו האסט געלערנט אין די הייעך, איז וויפיל האסטו געלערנט ווי הויעך מוז עס זיין? ג' אמות ניין, דאס האסטו נישט געקענט לערנען. ביי מים מרודדין האסטו נישט געקענט לערנען ג' אמות? ניין, ווייל אויב ס'איז זייער לאנג איז דאך דאס גענוג אז. אה, ווייל דו האסט אנגענומען אז די שיעור איז צוואנציג צענטימעטער? אה, אבער וויפיל דארף יא זיין? דאס האב איך דיר יעצט געזאגט. דו מוזט דיך קענען טובל'ען. נישט זרת למעלה מטבורה, ווייל דו קענסט דיך טובל'ען ליגענדיג. ס'מוז איבערדעקן די מענטש. ס'מוז איבערדעקן די מענטש. האב איך דיך יעצט געפרעגט. די גמרא זאגט אז א מענטש קען זיך טובל'ען אמה. מוז זיין מינימום אויף איין פלאץ אן אמה. יא. גימעל אמות? אוי! יעצט אויב דו האסט זיבעציג אמות, ס'איז נאר נישט הויעך איין אמה קענסטו דיך טובל'ן דארט? קענסט דיך יא טובל'ן? נאכאמאל, זרת למעלה מטבורה איז ווען זי טובל'ט זיך שטייענדיג, אבער ווען זי טובל'ט זיך ליגענדיג דארף זיין מינימום אז ס'זאל איר צודעקן דעם גאנצן גוף. און דאס מוז זיין אן אמה לויט די גמרא. יעצט, איך וויל ענק זאגן, זאלטס נישט ווערן נערוועז, זאלטס נישט ווערן נערוועז, זאלטס, קיינער זאל נישט ווערן נערוועז, ס'דא א תשבץ, איך גיי ענק אויסזאגן א תשבץ, עטס האט עס זיכער געלערנט, טאמער האטס נישט געלערנט דעם תשבץ זעמער אונז אויף צרות, דער תשבץ זאגט אז א מענטש. דו כאפסט נישט? די גמרא זאגט אז א מענטש דארף האבן אמה על אמה ברום ג', איז די מינימום איז אן אמה. האסט אן אנדערן חשבון? צאל מיר א גמרא.

ווייל דארט איז דא די זאך איז דא, פארשטייסט? דא איז נישט דא די גובה המים, דארט קענסטו דיך איינבייגן, קענסט טוהן. נאכאמאל, דו דארפסט האבן אז ס'זאל זיין גוט פאר א אדם בינוני, א אדם בינוני, דאס האט נישט צוטוהן א קטן, קענסט לייגן א כלי אויכעט.

ניין, ניין, די גאנצע סוגיות גייט אלעס אז אדם בינוני.
יא, יא, יעצט לאמיר גיין ווייטער, יעצט לאמיר גיין ווייטער, עס קען זיך קיינער זאל נישט ווערן נערוועז, ס'איז דא א תשבץ, יעצט מוזטו אנקומען באגעגענען דעם תשבץ, דער תשבץ זאגט, ס'שטייט, ירד וטבל ועלה, די ווארט ועלה. איז א איבריג ווארט. אוודאי נישט געבליבן אונטן דער מקווה. יעצט אונז האמיר א דין אז תרומה איז עולה באחד ומאה. דאס מיינט ביטול. זאגט דער תשבץ א מענטש קען זיך טובל'ן חצי אמה על חצי אמה ברום אמה וחצי. איי פארוואס דארף איך האבן אן אמה על אמה ברום ג' ער זאל בטל ווערן צום וואסער. דאס איז א תשבץ. זאג איך יענעם רב אזוי. איז אינטערעסאנט וואס בני יששכר איז יא וועגן דעם זאגט עס. אבער ניין אבער איך זאג דיר יעצט נאך נישט די בני יששכר א חסידיש ספר איך זאג דיר א תשבץ. תשבץ זאגט א געוואלדיגע זאך. פיין אקעי. לאזט זיך נישט. אקעי. איז במילא זאג איך דעם רב אזוי אז א. בויעט זאכן דעם. איך ווייס. אפילו אויף א האלבן איז אויך קען איך אויך נאכנישט דא אריינגיין. פארשטייסט? אפילו האלב נאר. שוין, בקיצור, איך בין אוועק פון דעם. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט איז געשען א מעשה אזוי. בין איך אראפגעפארן אין ספרד, כ'האב געמאכט עפעס א מקווה. כ'בין ארויסגעקומען פון א האטעל, וואס די האטעל, די מלון, איז האלב ארויס אויפן וואסער, אזא שיינס, קאסט פינף הונדערט דאלער א נאכט, נישט יעצט, נאך צען יאר צוריק. שוין, בקיצור, און עפעס א משולח זעהט איך קום ארויס, עפעס א איד וואס וואוינט דארט, שרייט מיר, דו עזות פנים, דו קומסט דא שנארן געלט און דו ביסט אין אזא טייערן האטעל וואס קענסט נישט גיין אין א ביליגערן האטעל? שוין, איך הער מען שרייט, איך האב א מנהג איך ענטפער נישט קיינעם. שוין אסאך יארן אזוי, כ'ענטפער נישט קיינעם. עניוועי, און איך קום אריין אין בית מדרש, און דער רב דארט האט מיך גערופן, ער האט מיר אויסגעצאלט דעם האטעל, די רבנים האבן נישט ליב אריינצונעמען מענטשן אין שטוב, פרומערערע מענטשן, ווייל די ערשטע זאך וואס איך טו, מיך רופט מען, לאמיר זאגן פון יעדע פינף מקוואות וואס מען רופט מיך בוי איך נאר איינס, די איבריגע פיר לאז איך פאר אנדערע. פארוואס? ערשטע זאך גיי איך אריין צום רופא אין בעדרום אין שלאף צימער און איך קוק מיך אום וויאזוי ער שלאפט, טאמער האט ער איין בעט גיי איך אוועק, ווייל איז פשט אז ביי דיר איז הלכות נדה נישט קיין פראבלעם. חוץ איין מאל האב איך געטראפן עפעס א ספרדישן אין מאראקא, מאראקא צו אין ספעין, און איך האב אים געזאגט איך קען דיר נישט בויען א מקווה דו האסט איין בעט, הייבט ער אן צו שרייען דו אשכנזי דו. דו אשכנזי, ווען מיין פרוי איז נישט ריין שלאף איך אין די קאך אויף א בענקל. האב איך געזאגט, אויב אזוי הייב איך מיר די הענט פאר אייך, איך האב נישט געוואוסט. סאו וועגן דעם אז זיי האבן ליב, זיי שטעלן דיך אין האטעל און דו קוקסט זיי נישט נאך. עניוועי, לאמיר צוריק קומען דא יעצט. למעשה איז בין איך געגאנגען און ער האט מיך געבעטן איך זאל אים באקוקן די מקווה אלעס, און איך האב אים אלעס באקוקט, ער האט מיר געזאגט זיין שווער האט עס נאך געבויעט, זיין שווער געווען א איש צדיק און קדוש מיט אלע מעלות, געווען א בעל מקובל, ס'איז אלעס געווען א מחיה. ס'איז נאר געווען איין פראבלעם מיט די מקווה, ס'איז געווען פסול לכל לכל הדעות. כ'דערצייל וואס ס'איז געווען, וועסט הערן פונקטליך וואס דא איז געווען וועסטו אלעס פארשטיין. ס'איז געשען אזוי. האסט געזען איך האב דיר געמאכט דא א בילד וויאזוי מען מעסט א מקווה, יא? די לענג, די ברייט און די הייעך, יא? האסט געזען? יעצט דא האסטו די לענג, די ברייט און די הייעך, זעסט דא א מקווה, יא? זעסט דא? פיין. דא איז דא א נקב השקה.

כ'קאל דעם רב אן, א פריעריגן רב וואס ער איז שוין געווען, ער איז שוין היינט אין לאנדן, ער איז א גרויסער רב, און ער זאגט מיר, איך בין דארט געווען ביים גיסן, און אלע פאפירן זענען דארט, און זוך עס אויף, עס איז אין דו ווייסט נישט וואס דו רעדסט. שוין. קיצור כ'זוך זיך אלעס אויף, און ס'איז טאקע פסול, הער וואס ס'איז געווען. מען האט אנגעזאגט דעם קאנטראקטער ער זאל מאכן א, א, וויאזוי הייסט עס, א קיוביק מעטער, א קיוב, א קוב, א מעטער קוב. דער האט גערעכנט פין דא ביז דא אין ס'איז געווען פערפעקט ס'האט געהאט א מעטער קוב די מקוה האט געהאט אפילו מער ווי א מעטער קוב א מעטער אין א פערטעל קוב ס'איז אבער געווען איין פראבלעם ווי לאזט זיך אויס די מדידה פינעם בור דא אלעס וואס איז נאכדעם אינטערעסירט מיך נישט ס'קען גיין ביז צים הימעל אינטערעסירט מיך נישט. אונטער, אוודאי אונטער, העכער זיך גארנישט, כ'האב דאך געמאכט דעם פאס דא, זעהסט כ'האב עס געמאכט אונטער. ניין, פון דא ביז דא רעכנט מען, וואס טוט זיך העכער אינטערעסירט דאך נישט. דער גוי האט געמאסטן א קוב, ער האט עס געמאסטן ביז אהער, און האט אפילו צוגעלייגט אביסל. דער מקווה האט געהאט זעקס הונדערט און דרײַסיק ליטער וואסער. לאמיר גיין צו שטאט. לאמיר גיין צו שטאט. ס'איז דא, די איינציגע היתר וואס איז באמת דא אויף די מקווה איז, דער סטייפלער שרייבט אז טאמער מ'האט זיך שוין גע'טובל'ט איז זעקס הונדערט און פֿופֿציק, און דאס האט נישט געהאט קיין זעקס הונדערט און פֿופֿציק, ס'האט געהאט זעקס הונדערט און דרײַסיק, דער חזון איש. דער חזון איש האלט ס'מוז זיין זעקס הונדערט און אַכציק, איז למעשה איז דא דא א. האט עס אנדערע שיעור קולות געהאט? ניין ס'האט נישט געהאט. ס'האט געהאט איין שיעור וואס האט באמת געהאט וואס טוען א שיעור, עסט לאכן. ווי הייסט די ספר אויף די שיעור?

האסט געזען? איך דערצייל דיר, ס'איז דא, ס'איז דא א ספר, צוויי ספרים, איינס איז אויף אויסצומעסן מקוואות פון טעלושקין, נישט טעלושקין, ניין, ניין, ניין, ניין, דאס איז נאך א פריעריגער, דער, דא אין ארץ ישראל איז עס ארויסגעקומען מיט יארן צוריק, בקיצור, ער האט דארטן, ברענגט ער צו אלע תשובות פון אלע, זייער שיין מסודר, און ער ברענגט צו דרײַ הונדערט פֿופֿציק, ווער וועט זיך היינט פארלאזן אויף דעם. עניוועי. למעשה, און דער רב נעמט זיך שרייען אויף מיר, און ער איז אין לאנדאן. נאכדעם זאגט ער מיר אזוי. נאכדעם זאגט ער מיר אזוי. אויב ס'איז דארט דא א שולע, א אידישע שולע, האט ער געזאגט איך זאל ווארטן דארט צוויי שעה, ווייל מ'הייבט אן צו לערנען מאטעמאטיקס נאכמיטאג, און מ'זאל ברענגען דעם מורה וואס ער לערנט מיט זיי.
ער זאגט איבער מיין בעסטן. סא איז עס. כ'האב נאכגעגעבן. סוף איז געווען אז די מורה זאגט אים, די מורה, איך ווייס נישט ווי מען רופט עס, די טיטשער זאגט אים, זאלסט וויסן ס'איז דא דא זעקס הונדערט און דרייסיג ליטער וואסער. זאגט ער מיר אויפן טעלעפאן, אויב אזוי וויל איך נישט זאלסט אוועקפארן, ווארט דארט, ווייל איך וויל פארשטיין וויאזוי דאס איז געשען.

ווען ער האט עס געכאפט האט ער געחלש'ט, ער האט געחלש'ט אין בית ספר, מ'האט געמוזט רופן אן אן אמבולאנס, ער איז געווען אינגאנצן אויסער זיך, און נאכדעם האט מען אים אביסל דערמונטערט, זאגט ער פאר די אינגעלייט, אלע פרויען זאלן צוריק גיין אין מקווה. וואס איז דער פראבלעם פון די מקווה השקה? וואס? וואס איז דער פראבלעם פון די מקווה השקה?
ס'איז נישט קיין פראבלעם. קוק, איך וויל דיך עפעס פרעגן. ווי לאזט זיך אויס די מכיל פון די מקווה? די אינהאלט פון די מקווה? ניין! ס'איז נישט דא קיין שיעור. אפילו. קום אהער. ביז אהער איז די מקווה. איי איי דו האסט עס ארויפגעצויגן ביז אהער. פארוואס נישט? אה, זייער פשוט, פרעגסט דאך זייער גוט. טאמער איז דא דא וואסער איז דאך דא דא אינאיינעם א שיעור מקווה, דו פרעגסט מורא'דיג גוט. ס'איז געקומען דינסטאג נאכמיטאג צוויי אזייגער, און מ'האט אויסגעפאמפט די מקווה, מ'זאל עס קענען אפוואשן, איז געקומען די וואסער און ס'איז אריינגעגאנגען דארט, האסטו נישט קיין שיעור מקווה. דו לייגסט נאכדעם צוריק, האסטו נישט קיין שיעור מקווה.

יא. טאמער זיי אוועק. ווי איז די נייע השקה? דו ווילסט זאגן שאובין בהמשכה. וויל איך דיר זאגן, דאס אלעס האב איך געזאגט פארן רוף אויפן טעלעפאן, דא איז נישט דא קיין שאובין בהמשכה, ווייל ס'איז דא א צינור וואס ס'גיסט אריין אין די מקווה. אה. ס'איז נישט. וויל איך זאגן. כ"א סאה כ"א סאה איז כשר אויב דאס איבריגע וואסער קומט אריין בהמשכה. וועגן דעם פון מיום התחלתי צו מאכן מקווה'ס געב איך אובאכט אויף די המשכה אסאך מער ווי איך געב אובאכט אויף אלעם. ווייל בסופו של דבר זאגט דער חזון איש, איך טאר דאס נישט נאכזאגן, איך האף אז עס קיינער הערט נישט, דער חזון איש זאגט אז ווען א רב זעט, געזאגט, ווען א רב זעהט אז ס'איז דא פראבלעמען אין א קהילה און ס'רעגנט נישט, זאל ער אריינלאזן שאובין בהמשכה, איז עס נישט, איז די מקווה פסול דרבנן, און ער איז מציל אן אישה פון א איסור נדה דאורייתא. ווער? איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל דיר עפעס זאגן, אויף דעם איז אבער דא א גרויסע קשיא אויך, מיט דעם אלעם, איך קריג מיך נישט מיטן הייליגן חזון איש, אבער האסט געלערנט יעצט מיט רבי יוחנן החורני מיט די מעשה מיט די סוכה, ער זאגט דארט אין תוספות

פארוואס נישט גיין? ווייל די מין המשכה צו מאכן די גרויסע המשכה איז דאס א לעצטיגע זאך וואס די תלמידי חכמים האבן ברוך השם איינגעפירט, איך טרעף אלע עלטערע מקווה'ס נישט דא קיין המשכה. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער.
עס איז נישט געווען אזא, דאס איז נאר ברוך השם היינט די תלמידי חכמים זענען אסאך מיט אלעם. ניין דו כאפסט נישט. ס'געקומען א צינור געווען מחובר צו די וואנט און די צינור האט אריינגעגאסן די וואסער אין די מקווה אן המשכה. ניין ניין מיש נישט אויס נישט השקה דו מישסט אויס השקה.
אה זעסט יעצט זאגסטו א גוטע זאך אז ס'דא ס'איז אינגאנצן געווען זעקס אינטשעס, זעקס אינטשעס איז פופצן צענטימעטער, האסטו נישט קיין ג' טפחים. נאר לגבי טומאה איז א כל שהוא גוט. נאר אויף טומאה איז א כל שהוא גוט. אה, אויף טומאה? איך האב נישט קיין פראבלעם מיט טומאה, איך האב א פראבלעם מיט א, מיט, מיט, מיט מים שאובין. כ'האב נישט געהערט. נאר ביי טומאה. נאר פאר טומאה, זאגט ער, די פתחי תשובה ברענגט עס צו, איז גוט א כל שהוא דארטן מיט די ירק, די אלע ירק, אבער עס איז נאר אויף טומאה, נישט אויף.

מיט דרײַסיק יאר צוריק. יא. ניין דאס נישט געהאט די כאפסט נישט ווייל די מינוט ווען סאיז אנגעקומען דא איז עס ארויסגערינען. אה די שטאפען דאס איז א מאדערענע זאך אונז האמיר נישט קיין שטאפערס איך זאג פקקים זענען געמאכט פאר וויין פלעשער איך וועל באלד צוקומען צו דעם אויכעט איך לאז נישט קיין.

אה, ניין, אבער דאס הייסט אבר קיילה, דו רעדסט יעצט אין די מקווה אליינס העלפט נישט קיין המשכה, דא א חתם סופר, דער חתם סופר זאגט רוב אחרונים קיצרו בזה, דאס איז אין חתם סופר סימן קפ"ח אדער קפ"ט אין די תשובות, און איך גיי מאריך זיין, און ער רעדט א גאנץ אריכות, אין אבר קיילה העלפט נישט קיין המשכה.

ער זאגט אז טאמער אונז ווייסט מען ג' טפחים כשר'ט יא, טאמער איז אבער די הוויה דארט די גאנצע צייט העלפט נישט קיין ג' טפחים, אזוי זאגט די חתם סופר אין קפ"ט. איך האב נעכטן געזען א מקווה די הוויה על ידי דבר המקבל טומאה איז דארט העלפט נישט, למשל אז די האסט א קעסטעלע דאס איז המשכה יא, אויב לאמיר זאגן אז דער צינור קומט אריין דא אונטן העלפט נישט די המשכה ווייל די גאנצע זאך די הוויה איז דא. נעכטן האב איך געטראפן א מקווה. וואס איז די כיוון? וואס וואס? וואס מיינט די הוויה דא? די הוויה מיינט די הוויה אז די דבר המקבל טומאה העלפט צו אז ס'זאל גיין די וואסער. ס'מוז קומען פון דא אויבן אזוי. דארף מען א שינוי כיוון. נישט קיין שינוי כיוון.
נישט קיין שינוי כיוון. ס'מוז קומען פון די הייעך אז די קעסטל וואס דו ביסט ממשיך דאס מוז זיין כשר. יעצט נעכטן האב איך געטראפן א מקווה. עס האט געהאט פינף בעבעלעך, וואס הייסט בעבעלעך? אזעלכע גומי'ס, גומי'ות, ס'איז א לאנגע המשכה געווען, און ער לאזט די גומי'ס דארט די גאנצע צייט, ער וויל אנפילן דעם אוצר, און זענען אלע צוגעמאכט. זאג איך אים, לויטן חתם סופר האסטו אן ערנסטן פראבלעם, און דער רב איז א גרויסער תלמיד חכם, און ער זאגט דו ביסט גערעכט. ווייל אויב כ'וועל האלטן אזוי ווי די מהרש"ם, כאפסט? מיט אנדערע ווערטער, אזוי ווי איך וואלט ווען דא געמאכט א לאך, און איך פארשטאפ עס מיט א מקבל טומאה מיט אן אייזן.

איך ווייס אבער נישט, איך ווייס אבער, אבר כלה זאגט דער חתם סוי, ניין ניין ניין, די ווארט פון אבר כלה מיינט אז ס'א מקווה, אבער אין די מקווה העלפט נישט קיין המשכה, העלפט נישט קיין, ס'דא דער חזון איש ברענגט צו דעם חתם סופר אויך, געווענטליך ברענגט ער נישט צו אבער דא ברענגט ער צו ווייל ער קריגט זיך מיטן. שוין, לאמיר גיין אביסל. ס'קען נישט זיין ווייל אונז נוצט מען נישט אין חוץ לארץ קיין שטאפערס. פארוואס זאל האבן געווען דארט א שמאטע ס'זאל זיין פארשטאפן? נו? קיינער פארשטאפט עס נישט, קיינמאל נישט. יא אבער אונז פארשטאפט מען נישט ווייל ווען נישט בלייבט עס אפן בשעת, בלייבט עס פארשטאפט בשעת תפילה אויכעט.

די חזון איש האלט אויך אז טאמער ס'איז אין די מקווה אליינס און ווען דו פילסט עס אן קען עס צוריק גיין הייסט עס נישט קיין המשכה. ווייסעך, אלעס אלעס איז ריכטיג, אבער ס'איז נישט גלאטיג, ס'איז נישט גלאטיג. מ'האט אים אויפגעוועקט און געהייסן אלע זאלן צוריקגיין צו די מקווה, צו די טבילה, אלע מוזן צוריקגיין, יעצט וויאזוי וויאזוי קען מען צוריקגיין? מ'קען דאך נישט צוריקגיין. קען דאך נישט צוריק גיין. בין איך געגאנגען, הער הער וואס איך האב געטון. כ'בין געגאנגען, דאס איז געווען גענוג הויעך, ס'איז געווען מסתם נאך פופצן אינטשעס, נאך בערך זעכצן אינטשעס, דאס איז געווען בערך, יא, אבער הער אויס, כ'האב צוגעשטאפט דאס, און כ'האב אויסגעליידיגט דאס מיט בעטאן, כ'האב אויסגעליידיגט דאס, און אונז האט מען צוגעגאסן, אונז האט מען געמאכט דא א לאך. גייען פון ווי צו ברענגען רעגן דעמאלטס? יא, ס'רעגנט כסדר, אז מ'ווייסט וואס מ'טוט איז דא רעגן. און און כ'האב עס פארראכטן, און אלעס איז געווארן אין דער ארדנונג. עניוועי, לאמיר גיין נאך ווייטער אויכעט. למעשה דער רב האט גע'פסק'נט יעדער זאל צוריקגיין. יעצט איז דא נאך א מעשה. וואס דאס איז צו הערן א מורא'דיגן גדלות פון ר' ניסן קרליץ, כ'מיין איך האלט איך האלט ס'איז נישט זיין גדלות ס'איז מער א סייעתא דשמיא. כ'האב פארראכטן א מקווה אין יוראפ דארט אויך אין די כ'ווייס נישט געווען אין ספעין צו מאראקא כ'געדענק נישט פונקטליך וואו יעצט אלעס איז פארשריבן ביי מיר אבער כ'געדענק נישט יעצט אויסווענדיג. איז בין איך געגאנגען און דער רב האט מיך גערופן אז איך זאל באקוקן די מקווה, ער האט געהערט איך בין דא, באקוק מקווה'ס, איך זאל קומען, שוין, פיין, אלעס איז פיין. למעשה איז געווען דארט, איר זעט דא איז דא צוויי מקווה'ס, איך וועל ווייזן דא ביידע מקווה'ס. ביידע מקווה'ס. שוין, איר זעט דא גייט אזוי. דא איז געווען די מקווה, זעהסט? און דא איז געווען די בור פון מי גשמים. יעצט, די גוי ווען ער זעהט א מקווה, און אפילו אונז וואס אונז מאכמער מקווה'ס, מאכמער א אווערפלאו. וואס הייסט א אווערפלאו? אויב ס'פילט זיך אן די וואסער און די בלנית איז פונקט נישט דארט, זאל עס נישט מאכן א שיטפון, מאכט מען א לאך. דעם לאך מאכט מען אונז מינימום מינימום פֿופֿצן אדער צוואַנציק אינטשעס העכער, דאס טייטש מינימום פֿופֿצן אינטשעס, צוועלף אינטשעס איז דרײַסיק, בערך פֿינף און דרײַסיק צענטימעטער העכער די וואנט, דאס הייסט דא איז לאמיר זאגן די השקה, יא. און דא בערך מאכט מען דאס אז דאס זאל זיין בערך פֿינף און דרײַסיק צענטימעטער העכער, יא, ווייל ווען נישט קען עס זיין א חורבן. למעשה, דאס האט מען געמאכט יארן פאר מיין צייט, און דער גוי האט פארשטאנען אז דאס איז געמאכט אז מען זאל זיך נישט קענען דערטרענקען. איז ער געגאנגען און ער האט צוגעלייגט דא אויף די זייט האט ער צוגעלייגט. דאס איז די מקווה. איז ער געגאנגען און ער האט צוגעלייגט נאך איינס אז ס'זאל ארויסרינען טאמער ווערט, ווייל פונקט אז ס'איז מחובר דארף מען דאך יא שוין. ניין! ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין השקה, איך האב שוין נישט מיט קיין זחילה, ס'איז אסאך ארגער. פארוואס נישט געווען? ווייל דעיס איז די זעלבע הייעך ווי די הייעך די מינוט ס'האט אנגעהויבן דא צו גיין איז עס ארויסגעלאפן. ס'איז מורא'דיג. די זאכן וואס די. ניין ניין ניין ניין דאס איז געווען איין. איך וועל דיר באלד זאגן. בקיצור איך האב צווישן אלע מיינע מכשירים האב איך אזא, האסט געזען די קינדער האבן אזא זאך וואס מען צינדט אן א לעקטער און ס'שיינט אזוי א לעיזער איך האב אזא לעיזער צו וואס דארף איך אזא לעיזער פאר אזא זאך ווי דא איך לייג אראפ דא די לעיזער קען איך זען צו דער לאך איז א טראפעלע העכער צו איז א טראפעלע נידריגער? דו כאפסט? דא דא גייט זיין א כחוט השערה גייט זיין א חילוק ווייל אויב דאס איז א טראפעלע העכער קומט
ניין קען איך מיך איז געווען פערציג סאה געווען די פראבלעם איז נישט דאס געווען די פראבלעם איז געווען אז טאמער עס גייט ארויס די וואסער איז קיינמאל נישט געווען קיין השקה צו די מקווה די מינוט ווען דו פילסט אן די מקווה ביז אהער רינט עס ארויס כאפסט? איז די געז נאכנישט געווען דא? ס'געווען נאר א השקה. איז מיך האט נישט געהארט דאס, איך מיין פערציג סאה איז געווען, נאר ס'האט מיך געהארט דאס צו ס'געווען. יעצט אזוי, ווען איך לייג דא מיין לעיזער און איך זע אז די לאך דא איז מיט א מילימעטער אדער א האלבע מילימעטער העכער, איז די אמאליגע טבילות זענען כשר. די אנדערע בילדער האט נישט אויסגעזען שווער פון א איד, ביז צו לויפן אין אזיען. ביסט גערעכט, ס'וואלט געדארפט זיין רואה פני האויר, אבער למעשה אז ס'איז נישט געווען און מ'האט עס גענוצט, קען מען זיך אפשר פארלאזן אז אפילו כ ק. שאובים דרבנן, איבער די שמש. שאובים דרבנן איבער די אסאך מאל, איבער די אסאך אינטער א וואך, איבער די אסאך.
יא, יא, יא. דארט איז נישט געווען קיין המשכה אויכעט נישט אין די יוראפעישע מקוואות, שוין בקיצור מען וואלט זיך שוין אן עצה געגעבן, קיצור פרעגט מיך דער רב וואס טוט מען? איך זאג איך איך ווייס נישט גיי פרעג א רב, איך בין נאר איך בין נאר א קבלן איך בוי נאר און איך באקוק, כ'מיין רבנישע זאכן מיש איך מיך נישט. איך הער נישט. פיקסן קען מען דאס אין איין מינוט פאר דרײַ דאלער, האב איך עס פאראכטן, איך האב פארשטאפט דעם לאך, עס האט געדויערט דרײַ דאלער און פינף מינוט, אבער איך האב געהאט א פראבלעם, וואס איז מיט ביז יעצט? בקיצור, זאגט מיך דער רב, יעצט איך האב דיך שוין געכאפט, לאז איך דיך נישט ארויס, ווייל דו מוזט קומען מיט מיר אויף ארץ ישראל פרעגן די רבנים. וואס טוט מען דארט? ס'איז דא טבילות. זאג איך אים, הער אויס, איך בין מסכים מיט דיר צו גיין, אבער איך האב דערמיט גארנישט. איך מיין, וואס דער רב זאגט, עס איז צווישן דיר און אים. אין אנדערע ווערטער, טאמער וועט ער זאגן וואס איך האלט אז ס'איז נישט ריכטיג, איך וויל נישט זיין פארמישט, זאגט ער פיין. ער איז א ספרדישער רב, ער וואוינט דא אין בני ברק, ער וואוינט דא, און ער איז דער רב פון יענע קהילה. ער האט איבערגענומען זיין שווער ווען זיין שווער איז געשטארבן, אבער ער האט א וואוילע שטוב, ער איז א תלמיד חכם.

ר' עובדיה, איך רוף אים עובדיה ווייל זיי רופן אים אזוי, זיי רופן נישט ר' עובדיה, ר' עובדיה, חכם עובדיה, פרעגט ער מיך גראד, חכם עובדיה, איך זאל אים זאגן צו איך האב געזען וועלכע לאך ס'איז געווען העכער צו נישט, אויף דעם וועט ער בויען, זאג איך הער אויס, איך האב א לעיזער, איך האב מיר ארויסגעהויבן דעם לעיזער, און איך האב פארשטאנען אז דאס, אין דעם ווענדט זיך דאך די גאנצע זאך, בין איך געגאנגען איך האב געמאכט א לעיזער, האב איך אים געזאגט ס'איז געווען מיט. איין האלבע צענטימעטער העכער. די לאך איז געווען העכער פון די לאך, די לאך איז געווען, די לאך איז געווען נידריגער. כ'האב געוואוסט אז דא וועט זיין די גאנצע זאך, האב איך עס באקוקט. כ'מיין, איך האב אסאך יחוסים מיט עובדיה נאך פון פארדעם. כ'האב א ספר וואס כ'האב ארויסגעגעבן דרייסיג יאר צוריק, און עובדיה האט מיר געגעבן דארטן א הסכמה מיט אלעם. איך האב יחוסים מיט אים, ער האט מיך דערקענט. עניוועי. דאן ווער איך שוין זייער נערוועז ווייל ס'מוז נישט גיין פונקטליך גראד און אמאל זאפט עס איין אביסל, איך האב א לעזער, ווייסט ווי גוט א לעזער איז? אלעס איז מיט לעזערס, עניוועי, זאג איך אים ס'געווען פונקטליך א האלבע צענטימעטער, איך, אה און דאס אויך א זאך, איך ווייס נישט מיט וויפיל ס'איז העכער, אזוי ווייס איך א האלבע צענטימעטער, שוין. בקיצור זאגט ער מיר האט אנגעהויבן צו שרייען וואס איך בין עפעס די וועלטס שבת גוי גייטס ארויס פון דא ער האט אונז ארויסגעווארפן נישט געוואלט ענטפערן איך דערצייל דיר א מעשה קענסט פרעגן דא דא א ספרדישע רב קענסט זיך נאכפרעגן ווער דאס איז ער וועט דיר דערציילן ער האט אונז ארויסגעווארפן. ער האט זיך זייער גערעגט, מען געט נישט קיין השגחות אויף מקווה'ס, מען געט נישט אבאכט דערויף, און פלוצלינג קומט מען נאך פערציג יאר און מען פרעגט אים אזא שאלה, ער געווען משוגע גערעגט, ער האט אונז ארויסגעווארפן, מיר האט ער וואס? ביסט אן פופצן יאר צוריק. פופצן יאר צוריק איז ער. עניוועי, איך קום אריין צו עובדיה'ן, און איך מיין ער ווארפט אונז ארויס. נאכדעם רופט ער מיך צוריק און ער זאגט אתה לך ותצליח, ווייל אונז האמיר יחסים, אונז האמיר, אין מיין ספר האב איך פון אים א הסכמה. נישט אויף מקוואות, כ'האב ארויסגעגעבן אמאל אויף הלכות נידה. נידה און וסתות, וויאזוי מ'רעכנט אויס וסתות. עניוועי. למעשה. האמיר נישט געוואוסט וואס צו טון, איז ער געגאנגען און געזאגט איך בין פון בני ברק, איך וויל גיין אריין צו רבי ניסן קארעליץ, שוין, יעצט קום מיר אן דא, און יעצט זעמיר אנגעקומען דא מאנטאג, עובדיה האט אונז ארויסגעווארפן דינסטאג, מיטוואך איז געווען טויט, דאנערשטאג קאלט ער מיך אן אז רבי ניסן קארעליץ וויל איך זאל קומען עפעס צוויי אזייגער, צוויי אזייגער נאכמיטאג נעמט ער אויף און ער האט דארטן רבנים וואס זיי זיצן דארטן, און אלעס. שוין, איך קום אריין און איך פארצייל אים די מעשה, אבער איך בין געקומען, כ'בין שוין געקומען אנגעגרייט ווי א תלמיד חכם, נאך שוין נישט קיין עם הארץ, און קום און ס'דא תשובה נודע ביהודה, מסתמא דיר באקאנט די תשובה, דער נודע ביהודה האט א תשובה אז ס'איז געווען דארט א מעשה אז מ'האט געטראפן א מקוה ס'האט געפעלט אין שיעור מקווה. איז די רב פון שטאט האט זיך געוואלט פארלאזן אויפן שיטת הרי"ף וואס די ריף האלט, געדענקסט די תשובה? זייער א שיינע תשובה, וואס די רי"ף האלט אז וואס האלט די ריף? כולו בהמשכה איז כשר,
יא.

די נודע ביהודה איז אין די ערשטע חלק, מהדורא קמא. ניין איך ברויך נישט קיין פתחי תשובה איך וויל די תשובה נודע ביהודה וואס איך זאג יעצט זוך עס אויף זיי מוחל.

דו ווייסט די רי"ף? די רי"ף האלט אז שאובה? יא יא. צו מען פארלאזט זיך אויף דעם? ווי קען מען זיך פארלאזן אויף דעם? די רמב"ם האט זיך צומאלט אויף אים, דאס איז געווען זיין רבי די רי"ף, ער האט זיך צומאלט אויף אים, ווי קען מען זיך פארלאזן אויף אזא זאך? ניין נישט דאס האט ער געטון, הער וואס ער האט געטון. יא יעצט הער וואס ער האט געטון, הער א מעשה, און איך האב געהאט א, האסט עס דארט אין די תשובה? בקיצור, עס איז אונטער יונה? איך געדענק נישט יעצט. עניוועי, איז למעשה האט ער געזאגט אזוי, און ס'איז געזעסן דארט אלע רבנים, און איך קום אריין מיטן נודע ביהודה, שוין געהאט א קאפיע, ווייל איך האב געמאכט א צילום, יא, איין טאג האט מען דאך נישט געארבעט האב איך געהאט א צילום. זאג איך אים, הערט אויס רב לעבן, מען דארף אלע פרויען צוריק שיקן אין די מקווה. און איך ברענג אים דעם נודע ביהודה, און אינטערעסאנט דארט איז דא אפשר פֿינף, זעקס, זיבן, אכט רבנים וואס זיי לערנען זיך אויכעט, און עטליכע האבן אויך געהאט געברענגט, ס'איז אין קל"ט, איך געדענק שוין אויסעווענדיג, ס'איז אין קל"ט, ריכטיג? ניין ניין דאס איז עס, אין קל"ט. ווייל איך געדענק זיי האבן אלע געהאט די זעלבע תשובה דארט און עטליכע רבנים יעדער האט געהאלטן אז מען דארף זיי צוריק שיקן יעצט שרייבט ער דא אזוי זאגט ער דא אזוי איז דא דא דער רב וואס ער וויל זיך אויף דעם פארלאזן זאגט ער בקיצור מה שכתב שהרי"ף והרמב"ם סוברים דשאובין שהמשיכה אפילו כולה כשרה אני תמה בשם הרמב"ם שקר ענה והרמב"ם זאגט בפירוש הוריך

יעצט רופט זיך אן רבי ניסן קארעליץ, הער א מעשה, ער קוקט, ער, יעדער האט דאך געוואוסט פון אויף וואס אונז גייען מיר דא דן זיין, ער האט זיך אויך גוט פארגעקוקט, זאגט ער, איך וויל דיך עפעס פרעגן, אזוי זאגט ער פאר אונז, דו האלטסט אלע פרויען דארפן צוריק גיין? זאגט ער, יא. דו האלטסט אויך? זאגט ער, יא. זאגט ער, נעכטן איז געווען מיט, היינט איז מיטוואך, נעכטן איז געווען דינסטאג, דינסטאג האב איך גערופן דעם רב ווייל ער קען אים פון בני ברק איז דא א רב אויכעט איך האב אים גערופן איך האב מיך אראפ געזעצט מיט אים און קיינער האט נישט געהערט איך האב אים געפרעגט זאג מיר ס'איז דא גרים און גיורות אויכעט פון דעם מקווה זאגט ער מסתם פֿיר הונדערט זיכער משך מען רעדט דא פון פֿערציק יאר שוין זאגט ער יעצט הערט אויס א מעשה אויב אונז גיימער זאגן אז די מקווה איז פסול. האמיר אונז אויכעט א בעיה מיט מענטשן וואס זענען געווען גרים, זיי האבן זיך אויפגעפירט א גאנץ לעבן ווי עס דארף צו זיין, און גיורות האבן זיך אויפגעפירט א גאנץ לעבן, ס'איז דא אסאך זיי לעבן שוין נישט, זענען שוין אין עולם האמת, מ'האט זיי שוין געשיקט אין גן עדן, זענען געווען צדיקים. אונז גיימיר יעצט זאגן אז ס'פסול, לאמיר עס ארויסווארפן,

פרעגט ער איך פארשטיי נישט, די נודע ביהודה האט א פראבלעם צו דער רי"ף איז יא גערעכט צו דער איז נישט גערעכט? נו וואס האט עס צו טון צו הבנים כשרים צו נישט? צו יא כשר צו ס'איז נישט כשר? ווי קומט ער אריין מיט די איבריגע שורה? פאר איהם האט ער געזאגט דאס דארף מען קוקן אינעווענדיג, ער זאגט אזוי, ובפרט שאין כאן לעז על הזרע שהבנים כשרים הם. זאג איך יעצט לאמיר דיר זאגן, אויב דא איז דא הונדערטער און הונדערטער, טובלות פון גרים מיט גיורות איז דא אסאך זענען אויף יענע וועלט שוין, גייט מען איבער אין גאנץ סדרה בראשית. איין מינוט, נאכדעם זאגט ער אזוי, די וואס זענען דא דארף מען אונז ארויסגעבן יעצט אין די גאנצע וועלט אז ווער ס'ווייסט אז זיין באבע אדער זיין עלטער באבע האט זיך געטובל'ט אין די מקווה זאלן שוין צוריקגיין אדער זי אדער זי קען ניין מ'קען

ער איז א דרייווער, ער דרייווט א באס. טאמער זעהט ער אז ס'איז דא א פראבלעם, נאר אויב די פרויען זאלן צוריק גיין הוצאות לעז, אויף דעם האב איך נישט קיין מורא. טאמער איז די בנים נישט כשרים, דאס מיינט מען נישט נדות, דאס מיינט מען גוים מיט גויטעס, דא טוט זיך. זאגט ער, עה, זאגט ער, זאגט ער, דער טעות פונעם רוף האט געראטעוועט די וועלט. הערט ווערטער. דאס האט מען נישט געהערט. הראשון, דעם רופ'ס טעות האט געראטעוועט די וועלט. נאכדעם רופט ער מיך צו. איך זאג דיר, איך האב, איך האב עס קיינמאל נישט, איך האב אים געזאגט, ער רופט מיך צו. איך האב נישט געזאגט אז איך בין א מחבל. יא, דו האסט נישט געזאגט לכתחילה אז מען קען עס טון. אבער, אבער. ניין, ניין, ניין, ניין. וואס? דארט יא, דארט איז המשכה. אבער איך וויל דיר זאגן, ער האט עס אזוי שיין אריינגעלייגט, אז דא, ער זאגט אונז האמער א הגה, וואס הייסט א הגה? א סטירינג וויל. יא, אבער אבער דו כאפסט די ווארט וואס איך זאג, ווייל די בנים כשרים, וואס האב איך מיט בנים כשרים? דו האסט א פראבלעם צו די רוף איז גערעכט צו נישט האסט א פראבלעם מיט בנים כשרים, דער איד אליינס זאגט דאך א מינוט פריער איך האב נישט קיין פראבלעם פון הוצאות לעז.

יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט האמער שוין דא, האמער שוין דא אפאר זאכן. האמער שוין דא די נייע פאטענטן וואס מ'מאכט. האמער שוין דא די נייע פאטענט וואס מען דארף וואטשן, נאכדעם האמער דא דעיס וואס וויאזוי מען רעכנט אויס א שיעור מקווה, יעצט גיימער צו, יעצט גיימער ערשט אנהייבן, א רוף האט אמאל גערעדט דרײַ שעה און דער עולם איז שוין געווארן נמאס עם צו הערן, ניין, נאכדעם נאכדעם זאגט די רוף, נאכדעם זאגט די רוף, רבותי האלטס ענק רואיג איך ענדיג באלד די הקדמה, איך האלט ערשט ביי די הקדמה, יעצט גיי איך אנהייבן מיט די שיטות. וויפיל צייט איך האב, אזויפיל וועל איך מאריך זיין אדער מקצר זיין, וויפיל צייט איז נאך דא? מארגן איז דאך סאנדעי. איין מינוט, מארגן דאכט זיך מיר פרייטאג, ניין? סאנדעי איז אויך. איין מינוט, דער כולל לערנט פרייטאג? יא. איין מינוט, ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נאכמאל, דו מוזט מיר זאגן צו דו ווילסט נאך א שיעור, ווייל טאמער נישט וועל איך יעצט מקצר זיין, אויב נישט קען איך רעדן באריכות. שוין. איך גיי אנהייבן מיט שיטות נישט חזון איש, איך גיי אנהייבן מיט שיטות א א געהעריגע השקה מיט דברי חיים, ווייל דא דאס דאס דאס האט עפעס מיטן דברי חיים דער כולל, ניין? גארנישט, איך בין סאנזער אייניקל. סאנזער אייניקל, גארליץ אייניקל, אקעי, איך וויל דיר זאגן איך איך וואלט אפשר פריפערד נישט צו רעדן אינגאנצן פון דברי חיים'ס מקווה, באט אקעי, ווייסט וואס, ס'איז תורה, לאמיר זיך קריגן. לאמיר אנהייבן קודם וואס דאס הייסט א מקווה. נא, לאמיר אנהייבן, לאמיר אנהייבן. לאמיר אנהייבן אין אזא זאך וואס דאס הייסט א מקווה פון השקה. דאס הייסט א מקווה פון השקה. זעהט, דא איז דער גובה המים, דא איז דא טרעפעלעך אראפצוגיין, און דא איז דא אזוי. שוין, און דאס, דאס איז א מקווה. דאס וועט מען זאגן דאס וועט הייסן השקה. יעצט, אונז האמיר א כלל, קודם כל איז אזוי. די בעסטע זאך וואלט געווען ווען מ'קען זיך טובל'ען אין ריינע מי גשמים, מ'קען אבער נישט, בפרט נישט אין ארץ ישראל נישט מעגליך.

צוויי זאכן, קודם א יונגערמאן האט מיך אמאל געפרעגט א וויזשניצער יונגערמאן אז ס'איז זייער שמוציג די מקווה, ס'האט א געפערליכן גערוך, ווען זיין ווייב קומט אהיים וויל ער וויסן צו זי מעג נעמען א שאוער פאר ער איז מקיים מצות עונה. א מקלחת. וואס? האב איך אים געזאגט לאמיך דיר זאגן. איך האב געזאגט איך וויל דיר אבער עפעס זאגן, איך וואלט ענדערש מהדר געווען זי זאל גיין אין א נארמאלע מקווה און נישט זאלסט מיך פרעגן די שאלה. אזוי האב איך אים געזאגט. צווייטע זאך איז אזוי, איך האב א כלל גדול בתורה, די אלע מקוואות וואס איז געבויט נאר זריעה, אונז האמיר שוין אונז האמיר געטראפן אסאך אזאלכע מקוואות נאך אין אמעריקע אויך ווי נאך ס'איז נישט ארויסגעקומען, וויל איך דיר זאגן עפעס א כלל גדול בתורה, ס'מוז זיין די מקווה הונדערט פראצענט טרוקן, טאמער ס'איז נישט טרוקן, דעמאלטס איז עס גארנישט ווערט. אדער ג' אדער א רביעית וואס אונז פסק'ענען נישט אזוי. ר' אליעזר. יא יא ר' אליעזר.
זייער גוט. איז בקיצור, אונטערשטע שורה, איך קען נישט די מקווה וואס מ'קען אויסטרוקענען הונדערט פראצענט. איך קען זי נישט.
נאר זיי וועלן קיינמאל טשעקן די סטעיטס. נאכאמאל, היינט איז נאך אסאך ארגער אויכעט, ווייל וואס געשעהט איז, מען מאכט די מקווה'ס און מען לייגט די גראוט, די גראוט הייסט די צווישן, די ראבא, ראבא, ראבא, דאס עסט זיך אויף ביז אפאר חדשים, און נאכדעם לאט עס אריין וואסער, יעצט מיינע מקווה'ס וואס איך בוי, בוי איך אייביג אז אונטער די חרסינה זאל נישט זיין קיין חלל, די גוים, כ'מיין נארמאל בויעט מען מיט אזא אייזן, זעסט אזא אייזן אזוי, און מ'מאכט אזוי, יא, און וואס ער טוט איז, עס כאילו ער לייגט נאר אויף אלע פיר זייטן, און ער קארגט זיך אביסל פון די דאס. מ'זעט דאך נאר ווען א חרסינה פאלט אראפ זעט מען אז ס'איז דא די דבק איז נישט מאה אחוז, ס'איז דא לעכער. דורך די ראבא גייט דארט אריין וואסער. נאכאמאל, דו האסט איין עצה אזוי ווי איך טו אז דו פילסט עס אן. אז דו פילסט נאכאמאל אבער אבער צווישן וויאזוי גייט אריין מען מוז עס אנפילן סיקא די זעלבע זאך סיקא איז נאר וואדער פרוף ס'זאל נישט איינזאפן אבער סיקא אליין ברעכט אויך יעדער חומר ברעכט. וואס וואסער ברעכט סוכה?
יא וואסער ברעכט סיקא ווילאנג. ווילאנג די סיקא ווילאנג די סיקא האלט איז ער א וואדערפרופער. דאס איז ריכטיג אלעס איז ריכטיג. איך וויל דיר זאגן אפילו אפילו א באלאטע אפילו א באלאטע צוברעכט זיך דאך אויך. אלעס וואס איז צוזאמגעשטעלט פון זאכן ווערט צובראכן. איז וואס געשעהט איז עס דארף נאר קומען א קליינע לאך און ס'פילט זיך אן און פארטיג. יעצט איז דא דא דריי זאכן וויאזוי מען באהערשט דאס. איין זאך איז אזוי ווי. עס ווערט געברענגט אין די אחרונים ר' מאיר בראנדסדארפער ברענגט עס אין די תשובות אז דאס הייסט פנים חדשות ער די מנחת יצחק ברענגט עס אויך אז דאס הייסט פנים חדשות ס'איז נישט אזוי ווי אז דאס איז ווי מען זאגט די שאובין ס'איז נישט די שאובין אליינס
יא כן איש נאכאמאל מען רעדט אויב ס'איז נישט דא קיין השקה נאר זריעה יעצט איך האלט. ווען שוין דען פון ווען די פנים חדשות? פנים חדשות מיינט ס'איז נישט די שאובין וואס ס'איז געווען. ס'איז נישט די שיוון. ס'איז א נייע מין וואסער. יא, יעצט אויף דעם, אויף דעם קען מען זיך נאך אסאך דינגען. פארוואס? ווייל די מנחת יצחק האט מסתמא אפגעלערנט אז ס'זאפט אדורך און יעצט זאפט עס צוריק. ס'איז דא, דער ר' מיכאל בער ווייסמאנדל ברענגט, עס ווילט זיך אזוי אויסלערנען צו מאכן מקוה, ברענגט אין זיין ספר. ער זאגט נעם אביסל ערד, שטופ אריין דא שאובין וואסער, אלעס וואס רינט דורך איז כשר. די באקאנטע זאך. יעצט. פארוואס? יא, וואס? יא, ווייל ס'איז דורכגעגאנגען די ערד, ס'איז קרקע ממש. יעצט, צו די מח. איך האלט אז די מנחת יצחק האט אויך אזוי געהאלטן, אז עס גייט דורך די רובה מיט א מעשה. ס'איז אבער נישט אזוי. ס'איז דארטן דא די ציין וואס מ'מאכט אזוי,

דאס איז די. ניין, דא דא נאר א בור זריעה.

פאר ס'זאל זיך אנפילן דא שנעל, מען געט עס א שנעלן פיל. דאס איז די צווייטע סיסטעם. די ערשטע סיסטעם איז אז וואס? די ערשטע סיסטעם איז וואס זיי טוען אז זיי, איך מאך אז ס'זאל זיין פארדעקט די גאנצע, נישט זיין קיין חלל, ס'איז נישט דא קיין חלל, ס'איז נישט דא קיין חלל, יא, און די צווייטע איז אז מען געט עס א פיל. יעצט די דריטע איז אז מען ווארט א טאג צוויי, כ'האב נעכטן געזען א מקווה, צוויי נעכטן, די בלנית זאגט אז דו ביסט גערעכט, און כ'האב דא צוויי מקווה'ס און איך ווארט טאקע צוויי דריי טאג ביז אלעס רינט ארויס, ס'איז אויך א סיסטעם. ס'איז א סיסטעם? שאלת תם. ער זאגט אז אפילו א טאג נאכדעם צו אנדערטהאלבן טאג נאכדעם קומט נאך אריין פרעג איך וויפיל וואסער? ניין ניין ניין ניין.

ניין ניין ווייל ס'איז אין די ווענט, ס'איז בלוע אין די ווענט. דאס איז וואס איך זאג דיר, וויבאלד אז דו פילסט עס אן גראד העט עס נישט פסל'ען. דאס איז ריכטיג, אבער טאמער ווארטסטו גענוג לאנג האסטו א פראבלעם. דאס אלעס וואס איך זאג. וועגן דעם די ענין פון פון א בור זריעה פראקטיש איז ממש נישט, ס'איז נישט אין, ס'איז נישט אין פראקטישקייט. דער חזון איש האט גערעדט פון בור זריעות אלעס, אמאל האט מען נישט געלייגט קיין חרסינה אויף די ווענט, מ'האט זיך גע'טובל'ט מיט די בעטאן, מ'האט עס געקענט אויסטריקענען. ס'איז אנדערש געווען. איך זאג נישט, איך מאך עס נישט אוועק.
כ'האב נישט חשבון געווען וואס זיין ווי ריין אדער מיקלט איז אונזער חשבון. דער חזון איש האט געהאט נאך א חשבון אויך. דער חזון איש זאגט אויף א פלאץ איינע פון די בריוון דער איז דא איינער ווילהעלם האט אים געפרעגט יעדער פרענק פילט אן מקווה זריעה אין די גאנצע לאנד און דאס איז כשר. זאגט דער חזון איש א מורא'דיגע זאך אינעם בריוו און ער ברענגט עס אינעם ספר אויכעט אז בשעת ווען ס'רינט אריין איז קטפרס חיבור, אבער אויף דעם און נאך פאפא רב האט אויך א תשובה אויף דעם. וואס? ס'איז א שווערע חזון איש אבער די חזון איש זאגט אזוי, פאפא רב האט זיך מיט אים געקריגט, ס'דא פאפא רב ברענגט אין זיין ספר יא, כ'געדענק איך בין געזעסן און כ'האב מיך געקריגט מיט אים און כ'האב אים געזאגט,

לויטן חזון איש איז דאס נישט דא, ריכטיג? און ס'רינט אריין פון דא רינט עס אריין דא. יעצט דאס איז די זריעה, לאמיר דאס אויסמעקן, דאס איז די זריעה.
א מינוט, דא איז נאך יעצט אויך דא, ס'איז נאר דא, ס'איז נאר דא נתן סאה ונטל סאה, א חוץ לויטן ראב"ד האסטו א כשר'ע מקוה, די חתם סופר און אלע, יעצט רינט אריין דא די וואסער, יעצט אפילו דא איז דא ג' לוגין בתחילה דא,

ר' משה פיינשטיין זאגט אזוי, דער חתם סופר זאגט אז אונז האמיר געהאט אין פרעשבורג צוויי מקוואות, איינס דא, איינס דא, און מ'האט דאס און דאס, שרייבט ער וביניהם כשפופרת הנוד, עסט נאכקוקן עסטו זען, איך זאג דיר אלץ מפי הזכרון. איך זאג דיר, פרעגן, פרעגט, ניין אבער נישט דאס, איך זאג, עסט נאכקוקן וואס איך זאג דיר פון ר' משה, פרעגט ר' משה, וואס זאגסטו וביניהם כשפופרת הנוד, ס'איז דאך אסאך בעסער, אויב ס'איז דא א גרויסער חיבור, אויב ס'איז נישט דא גארנישט קיין חיבור, ס'זאל אריינרינען גראד, וואס דארפסטו שפופרת הנוד? זאגט ר' משה אז מ'האט ארויפגעצויגן ביידע מקווה'ס און מ'האט זיי ביידע גע'כשר'ט מיט השקה אויך. ניין, סא, דאס איז זיכער, אבער ס'זאל נישט זיין קיין בעיה פון ניצוק חיבור. הער ווערטער וואס ר' משה זאגט, זאגט ער נאך וואס ער זאגט, וועסט נאכקוקן. ר' משה איז ר' משה פיינשטיין אין איגרות משה. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? סא האסט, האסט. פרעגט דיר בלי מהשגת די דבר הזה. ניין, ס'נאר אויף א פינף מינוט האט מען עס מכשיר געווען, ווייל דער ניצוק חיבור וואלט עס נישט גע'כשר'ט. און מ'איז געגאנגען. נישט וויסנדיג אז ס'איז מותר. נישט וויסנדיג אז ס'איז נישט. נישט ווי די חזון איש, דאס וויל איך דיר זאגן, ס'איז זייער א שווערע חזון איש, זייער א שווערע, אבער גארנישט, די חזון איש איז דאך כבודו במקומו מונח, ער קען זאגן שווערע זאכן אויך. יעצט לאמיר גיין ווייטער, וואס? כ'הער נישט. יא, יעצט לאמיר גיין ווייטער, יעצט האסטו דא א זריעה. כ'הער נישט, וואס? ווייל ער געהאלטן אז ס'איז דא א לאך און ס'איז נישט אנגעפילט אינגאנצן רינט עס ארויס איז עס זחילה הניכרת ווייל מ'זעהט ווי ס'רינט ארויס ניין נאר ווען ער זאגט אזוי א חיבור איז נאר ווען ס'איז אנגעפילט די גאנצע נקב השקה איז עס א חיבור מקוה'ס כשפופרת הנוד. אבער טאמער נישט איז עס נישט קיין חיבור. יעצט איך זאל ווייטער גיין ווייל ער האט מיך געפרעגט וועגן די מקווה פון מי גשמים ווייל איך האלט איך אים אינמיטן ענטפערן. וואס? קען ווייטער. יעצט הערטס אויס. יעצט אויב ס'איז דא אזא מקווה וואס האט נישט קיין השקה האב איך א פראבלעם קען זיין ס'איז דא אונטער דעם וואסער. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם. און איך האב אויך א פראבלעם פארשטייסט אז קען זיין אז משך'ן ווען מ'האט עס אנגעפילט, פארשטייסט, קען זיין ס'האט אריינגערינען, דו ווייסט נישט די מציאות, כאפסט וואס איך מיין? איז במילא איך האלט, כ'האב זיי דעמאלטס געזאגט נאך יארן צוריק, א מקווה וואס האט נישט קיין השקה טאר מען זיך נישט טובל'ן, כ'האלט ס'איז א חשש פסול. צו א דרייסט צו די רבנים וועט מען שוין באלד מברר זיין, אבער מען טאר זיך נישט טובל'ן, סאו איך האלט נישט פון די גאנצע מקווה. אונז האמיר אויכעט אזאלכע מקווה'ס ווי מען טובל'ט זיך. איר זענט ארויס האב איך געוואלט ווארטן אבער זאגן אז ווייטער גיין. יעצט מען רעדט צוריק פון די מקווה וואס מען טובל'ט זיך אין די מי גשמים וואס האט נישט קיין השקה האט עס די אלע פראבלעמען וואס איך זאג יעצט. יעצט אזוי, איך האב אייביג געזאגט מען טאר עס נישט נוצן. אונז האמיר אין אמעריקע אויכעט ווי מען טובל'ט זיך אין מי גשמים. אבער אונז האמער השקה אויכעט, ווייל ביי השקה זעה איך דעם בור, איך זעה ס'נישט דא קיין חרסינה, ניין, ס'איז מי גשמים אליינס. דאס דארף איך דאך זעהן צו עס איז גענוג טיף, איך געדענק נישט יעצט, אפילו ווען יא. כ'מיין אז ס'האט נישט געהאט, כ'ווייס נישט, ווייל דעמאלטס ווען מ'האט מ'האט ארויפגעקומען די נייע זאך רב זישע האט מיר געוויזן, איז נישט דאס געווען מיין פראבלעם, כ'האב אים געזאגט די פראבלעם איז אז ס'מוז זיין השקה. כ'געדענק נישט, קענסט מיך נישט יעצט פרעגן, דאס איז א מעשה פון זייער אסאך יאר. וואס? פארוואס זיי האבן נישט געמאכט איך ווייס נישט, דאס ווייס איך נישט, לכאורה ווייל ס'האט נישט אויסגעפעלט, לכאורה. כ'ניש.
וואס? אז ס'האט נישט קיין השקה נטלסא, דו פרעגסט וואס דער מעלה דערפון איז? כ'האב דיר געזאגט וועגן די חרסינה אז ס'אונטער דעם דא וואסער מיט אלעם, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן. איך וויל דיר זאגן, ווען מ'האט אנגעפילט די וואסער דארט לאנג, אויסער אויב מ'האט עס אנגעפילט מיט א אוצר, טאמער מ'האט עס אנגעפילט מיט אפאר מאל, ווייסטו נישט וואס די מציאות איז. ניין, דאס איז נישט. אה, דו פרעגסט זייער גוט. ער פרעגט, ער פרעגט מורא'דיג גוט. די וואסער איז דאך אויך מי גשמים וואס איז אריינגעקומען. די תירוץ איז אז יעדן טאג. פאר מען פאר מען הייבט אן צו עפענען די מקווה קומט מען מיט א שלויך און מען קומט מיט אזא ספאנדזש און מען קומט מיט אזא ספל מים און מען וואשט עס גוט אפ און נאכדעם טוט מען עס נאך אויסטריקענען אויך פארשטייסט? ניין דעמאלטס ווען מען האט עס געמאכט איך ווייס נישט ווען פארשטייסט? שוין יעצט. איז דאך אונז האמיר א כלל א חיבור מקואות כשפופרת הנוד איז הלכה למשה מסיני. קומט אויס אין אמת וואלט ווען געווען די בעסטע ווען מ'טובל'ט זיך אין מי גשמים נאר מ'קען נישט ווייל ס'איז נישט קיין זויבער וואסער, ס'האלט זיך נישט זויבער מי גשמים איז ממילא הייבט עס אן נאך דעם צו מי גרח איז ממילא האט מען געמאכט אז מ'זאל זיך קענען טובל'ען אין געהעריגע זויבערע שטאט וואסער נאר ס'זאל האבן א חיבור מקואות אזוי ווי שפופרת הנוד וואס איז הלכה למשה מסיני. דאס וואלט אלעס זייער גוט געווען, די משנה האלט אויך אזוי, ביז ס'איז געקומען א ראבד, די ראבד איז געקומען און די ראבד האט געזאגט אז נתן סאה ונטל סאה, דאס וואס די משנה זאגט נתן סאה ונטל סאה איז איז כשר, איז עד רובו, ער נעמט עס פון א גמרא פון מי פירות אין מסכת יבמות, און שוין. דאס איז עס. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. דער ראבד זאגט אז נתן סאה ונטל סאה איז עד רובו. און ווער חושש איז אויף די שך? ווי די שך זאגט אז מען וויל יכניס ראשו בין ההרים הגדולים, איך מיין דאס איז א שטארקע לשון. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. ס'איז דא א משנה, די משנה זאגט היה בעליון מ' סאה ובתחתון אינו כלום ממלא עד ארבעים סאה. וויאזוי די ראבד האט געלערנט די משנה. די ראבד דארף נעמען זיין פעדער און שרייבן אמר אברהם, איך מוז איך בין מבאר וויאזוי איך לערן די משנה, ווייל דאס איז דאך א סתירה פון מיניה וביה. יעצט דער חזון איש האט א מהלך, אינטערעסאנטן מהלך, מורא'דיג, ער זאגט אזוי, ס'איז דא נתן ונטל, און ס'איז דא נאר נתן ונתן ונתן. דא דארט א גמרא אין מסכת בבא בתרא שטייט דארטן אויכעט דארטן אז וויבאלד ער געבט נאר ער געבט נאר איז דארט נישט דא דער רשבם זאגט אז דער עם הארץ זאל נישט מיינען נישט דער רשבם דאס איז דער ריף דארטן אז דער עם הארץ וועט מיינען אז מען מעג שאובין אויכעט איז כשר וועגן מראית עין ווייל כ'זעה דאך דער רב האט אריין געלייגט און גענומען וויל דער חזון איש זאגן, דאס איז נאר ווען ס'איז נתן ונטל, אבער ווען ס'איז נתן ונתן ונתן ונתן וועט דאך דער עם הארץ עס נישט מיינען. אזא מהלך האט ער. זאגט ער, מיט דעם איז פארשטענדיג די משנה היה בעליון מ' סאה ובתחתון אינו כלום ממלא עד ארבעים סאה, ווייל וואס טוט ער דא? ער גיסט נאר, ער נעמט נישט צוריק קיינמאל. דאס איז די מהלך פונעם חזון איש. למעשה איז דא דא האבן מיר אונז א פראבלעם מיט א ראבד. און דער אמת איז דער ראבד איז נישט קיין בן יחיד אין דעם.

בין איך נישט מחיוב חושש זיין אויף נתן סאה ונטל סאה, אזוי זאגט דער אשכול אינעם ספר. איז דא אסאך אחרונים וואס זיי טענה'ן, די גאנצע שיטה קומט דאך פון וועם? פונעם ראבד? ניין, דעם ראבד'ס שיטה קומט פון זיין שווער פונעם אשכול, און אז דער אשכול זאגט בפירוש נאר ביי דאורייתא און נישט ביי דרבנן, בין איך נישט מחיוב חושש צו זיין. היינט אז ס'קומט אלעס אריין בהמשכה האב איך נישט קיין פראבלעם מיט דעם. פארשטייסט? פארשטייסט? וועגן דעם, דאס אויך איינע פון די זאכן.
דאס אויך רייט. נאכאמאל, כולו בהמשכה צו נישט, אבער דאס ביסטו מודה אז ווען ס'גייט בהמשכה איז עס זיכער א דרבנן. צו כולו בהמשכה איז שוין א פראבלעם, אבער המשכה מאכט עס פון א דאורייתא א דרבנן. דאס האלט יעדער אזוי, נאר ווייל ס'איז כולו האסטו א פראבלעם מיט דעם. א המשכה מאכט פון א דאורייתא א דרבנן, איז במילא קען מען זאגן אז דער ראבד האלט אזוי ווי זיין שווער, און דעמאלטס וועט זיין פארשטענדיג די משנה פון עליון מיטן תחתון אויך, ווען נישט האסטעך א פראבלעם. שוין. ממילא האבן. כ'הער נישט וואס?
ניין כ'האב דאך געזאגט ווייל ס'איז כולו בהמשכה. יא. ווייל עס איז געווען דאס וואס איך וויל זאגן. ס'איז נושא מנושא מנושא מנושא. יעצט לאמיר גיין ווייטער. נאכדעם איז איז במילא האבן מיר געהאט א פראבלעם מיט דעם. יעצט דער חזון איש זאגט א מורא'דיג ווארט, מעג עס נאכזאגן, חזון איש האט עס געזאגט, כ'מיין ער שרייבט עס אין ספר. ער זאגט אז דער ראבד מזלא אית ליה, האט געהאט א מזל. געווען א לאקי מען, ער האט געהאט א מזל. זאגט ער שהרי כמה דינים חלב און דם, וואס דאס איז א דאורייתא, און מען פארלאזט זיך אויף איין ראשון מתיר צו זיין. און דא קערט זיך איבער די גאנצע וועלט מיט א ראבד. מזלא אית ליה, ברענג א חזון איש איך וועל עס דיר ווייזן. וואס? אז מען האט א פיצי געמאכט צו אים?
יא. די זאכן אינעווענדיג. ער האט געהאט א מזל. יעדער האט זיך אנגעכאפט אויף דעס, ס'איז דא חלב איז א דאורייתא, דם איז א דאורייתא, ארעד איז נישט שבשלה.
ווי די חזון איש איז, מזלא אית ליה, זוך אויף תק"ג. נא, דא האסטעס.

פיין, דו וועסט עס אויפזוכן, איך וועל דיר געבן פון וואו ביז וואו, ס'איז פון דא, ס'איז אין תק"ג, דא ערגעץ איז עס, דו'סט עס טרעפן דא, אבער דא האסטו געזען ווי ער זאגט מזלא אית ליה, ער האט געהאט א פשוט'ן מזל. יא. וואס זאגסטו? איך זאג דיר אז ס'שטייט דא. מזל איז לא, כ'על דיר באלד טרעפן כ'וויל נישט אויפהאלטן די צייט ווייל ס'איז וויכטיג. איז בקיצור, ער זאגט אז ער האט געהאט א מזל. יעצט הער אויס א מעשה. ס'דא א תשובה אין אבני נזר